קום, וואס איז געווען? און ס'איז אזוי. ווי זענען די אלע בויס? די עולם איז דא, די עולם קומט. אקעי. די. יא, מען שלעסט די עולם האט געזאגט אז דו דארפסט מסכים זיין צו לעצטע וואכעדיגע שיעור. ער האט געזאגט, נישט די עולם.

די קשיא וואס אונז האבן גערעדט איז געווען אז קיינער ווייסט נישט וואס דאס איז קדושה. קיינער ווייסט נישט. זיי האבן גערעדט פינף און צוויי איין מינוט ביים רעדן אז דאס איז איין שיטה. מ'האט נישט גערעדט. זיי האבן געהאט פיר שיטות קיינער נישט זאגט די שיטה. היינט האב איך געכאפט אז ס'דא א גאנצע נאך א פשט. על כל פנים און זיך גערעדט אזויפיל דרשות צו די קדושת הזמנים איז אזוי צו די קדושת הזמנים איז אזוי און קיינער ווייסט נישט פון וואס מען רעדט רבונו של עולם אזוי ווי רב סעדיה גאון זאגט אז איינער גייט ארום און ער זוכט ראובן און ער ווייסט נישט וויאזוי ראובן זעהט אויס וועט ער זיכער קיינמאל נישט טרעפן סאו דאס אונז ווייסן נישט אויף קודם מען דארף פעסט שטעלן אז בכלל דא אזא זאך וואס מען ווייסט נישט יא סאו איינע פון די גרויסע פראבלעמס ווען מען הייבט אן דאס צו זאגן איז אז ס'קומען פארשידענע חכמים זיי ווייסן יא וואס איז קדושה, זיי ווייסן אז עס איז גארנישט, איינער קומט און ער זאגט קדושה מיינט אפגעטיילט, נבדל, מופרש, קיצור, עס מיינט נישט גארנישט, די ווארט איז א עמפטי ווארט, קדושה דארף זיין פאר עפעס, אזוי איז די טייטש, יא, קדוש ל, קדוש לזנות, קדוש ל סאמטינג עלס, ווייס נישט וואס, אבער קדושה מיינט גארנישט, ניין, ער האט געהאט א אנדערע פשט, און ניין. דאס איז דער רב'ס פשט, און אנדערע, אסאך אידן זאגן די פשט, כ'האב נישט קיין חידושים דא. וואס זאגן אסאך אידן אזוי? נישטא אזא זאך, איך זאג, איך קום און איך זאג אז מען מוטשעט זיך אויף קדושה און מען ווייסט נישט וואס ס'איז, זאגט ער, ווער זאגט ס'דא אזא זאך? קדושה טייטש אפגעטיילט, מופרש, מובדל, הרי את מקודשת לי, און אזוי ווייטער, נישטא אזא מהות פון קדושה, נישטא עפעס א חפצא פון קדושה, ס'איז סך הכל קדושה טייטש אפגעטיילט, יעצט אפגעטיילט פאר וואס? קען, מען קען זיין אפגעטיילט מיט זנות, אזוי ווי א קדשה מבנות ישראל, מען קען זיין אפגעטיילט פאר כ'ווייס פאר זיך רוען, א גאנצע וואך ארבעטן, שבת רוט מען, דאס איז אפגעטיילט פון די וואך, פון די ארבעט. אבער נישטא אזא זאך קדושה וואס איז חל אויפן שבת און אזוי ווייטער. אזוי איז דא מענטשן וואס זאגן, און כהנה אנדערע אנדערע וועגן וויאזוי צו זאגן אז אז ס'עקזיסטירט נישט, אדער אז מ'איז מעמיד אויף עפעס אנדערש. און דאס איז מאכט א גרויסע פראבלעם, ווייל דאס מאכט מיינט אז איך האב נישט קיין קשיא, מיין קשיא איז געבויט אויף א טעות. זעט אויס אז ניין, חז"ל זאגן דאך יכול קדושתי למעלה מקדושתכם. זעט מען אז יא דא, די אייבערשטער איז הייליג. אתה קדוש וואס מ'זאגט יעדן טאג, דארף זיך שוין אנקומען פון דעם. דארף זיך שוין אנקומען דעם, אונז זאגן יעדן טאג אין דאווענען אתה קדוש ושמך קדוש, קדושים בכל יום יהללוך ברוך אתה ה' האל הקדוש, וואס איז די טייטש? דער אייבערשטער איז נישט א, נישט קיין, נישט עפעס אנדערש, א גרויסן שכוח, כ'מיין אויף דעם דארף מען זאגן, קען זיין אז דאס מיינט עס, כ'זע דא וואס דו ווילסט לערנען אז דאס מיינט עס, אבער עס האלט נישט אז דאס מיינט עס, יא? ס'איז א גאנצע זאך, דער אייבערשטער איז א. להי אברהם און אזוי ווייטער, איז א גיבור און ער בראכט די רעגן, איז אויך א קדוש. ער האט א באנטש פון טיטלעך, א באנטש פון זאכן וואס ער איז, עטוואס צו עפעס א מעשה פון קדושה, און די אידן זענען קדוש און אזוי ווייטער. סאו על כל פנים עט ליעסט עט ליעסט עט ליעסט מאך איך די הנחה, און איך האב געוואלט אראפלייגן אז עס איז זייער פשוט זייער קלאר ווער ס'קוקט אין פריערדיגע ספרים פריערדיגע דורות, ס'איז זייער שווער צו זאגן ווען, ווייל איר וועט זעהן אז ס'איז די פראבלעם איז עלטער ווי מ'מיינט לכאורה. אבער על כל פנים, בפשטות איז די קשיא, און איך ווייס נישט די ערשטע וואס האט געפרעגט די קשיא, וואס מיינט קדושה, איך ווייס נישט אויב מען האט זיך אלץ געפרעגט אין בארא פארק, אבער אין אנדערע פלעצער האט מען שוין לאנג געפרעגט קלאר. זיכער אז ס'איז דא אזא זאך קדושה, לאמיר עס רעדן, קדושה איז דאך אזא כללית'דיגע ווארט, ס'קען טאקע זיין אז מ'קען צעטיילן אויף זייער אסאך זאכן, אפשר אנגעהויבן צו רעדן פארשידענע וועגן וואס מ'קען צעטיילן, יא למשל, לאמיר זאגן א משל, איך וועל זאגן א גוטע משל וואס וועט זען ווי אלט די פראבלעם איז. דאס איז וואס איך וויל כאפן, איך וויל כאפן די פראבלעם, ווייל דאס איז ערנסטע זאכן, נישט דא זאגן תירוצים, עס איז קיינמאל נישט געווען, איך האב סתם איינגערעדט. למשל, עס איז דא אזא זאך פון קדושת מקום, יא, למשל, בית המקדש, יא, בית המקדש איז זיכער מער א, מער א, האט בעסערע סאורסעס אין די תורה ווי קדושת זמן, עס איז דא שבת, אבער בית המקדש איז זיכער א גרויסע זאך אין, אין. אה, ס'איז זיכער א מער, עס נעמט אויף מער פלאץ, אין חומש שמות, דריי פערטל, מען רעדט פון די ביס, פון די משכן, פון די בית המקדש, נישט דריי פערטל, איין פערטל, איך ווייס וואס, און ספר דברים, אזוי ווייטער. ס'איז א, ס'זיכער א זאך וואס, וואס זייט, וואס איז זייער ריעל. און נישט נאר בית המקדש, למעשה ווער ס'לערנט אין אויף ספר דברים האלט אז נאר דא איין בית המקדש, אבער ווער ס'לערנט אין ספר בראשית און אנדערע, אין תנ"ך זעט אז ס'דא נאך מקומות קדושים, ס'דא זיכער עפעס קדושה אין שכם, אין בית אל, אין, אין, איך ווייס וואו נאך. פארשידענע פלעצער מצבת קבורת רחל, אין חברון, אלל דיז פלעיסעס זענען מקומות הקדושים, זיי האבן נישט די זאך אז מקומות הקדושים מקומות הקדושים נישט אויסגעטראכט אז עס איז פשוטו של מקרא, איז אז אז דאס איז מקומות הקדושים אין א סערטען סענס, אין סאם סענס, צו מען קען מאכן א בית מקדש צו נישט, צו מען קען מאכן קרבנות צו נישט, צו מען קען, פונקטליך וואס מען קען טון דאס פרטים, אבער עס איז זיכער אז עס איז מקומות קדושים. און מיין גרויסע ראיה אז מען האט געסטאפט וויסן וואס דאס מיינט מקומות קדושים, איז אז מען האט אויפגעהערט צו מאכן נייע. עט ליעסט פון די צייטן פון סוף בית ראשון שוין איז נישט דא קיין נייע מקומות הקדושים, קיינער בויט שוין נישט קיין בית המקדש, איך ווייס אז דא הלכות טעקניקלי פארוואס מען טאר נישט, אבער די כיינע סצענעס יא, און יעקב אבינו האט געקענט אברהם אבינו, איך ווייס ווער יעקב אבינו, דוד המלך, האט מען געקענט טרעפן א נייע פלאץ, און געזען דארט עפעס א השראת השכינה, יא, על פי פשט פון ספר שמואל און ספר דברי הימים ווער ס'קומט קומט אין אונזער שיעור ווייסט אז שטייט נישט דארט אז די מקום המקדש האט צוטון מיט אברהם אבינו אדער עפעס אנדערש, דוד המלך האט דארט געטראפן א מלאך, אזוי שטייט אין דברי הימים, ביי די מעשה פון די מגיפה, דארט איז געווען די מלאך העומד בין השמים וארץ, די גורן ארנן, דארט האט ער געזען, שוין, עס איז א מקום קדוש, עס דרייט זיך דארט מלאכים, מסתמא עס איז א מקום קדוש, יעקב אבינו, עס איז זייער א ענליכע מעשה, עס איז נישט אין בית, אין בית אל אבער. ס'דא די די הלכות איך מיין יענע וועגן ווי אזוי מען האט מקדש געווען א שטאט, מען האט פארגרעסערט א שטאט, א גאנצע, יא אבער סתם א שטאט, סתם א סתם א שטאט אבער מען קען נישט מאכן קיין בית מקדש אין דעם, אפשר האט ער קדושת ווי אזוי הייסט עס אז מען דארף משלח זיין טמאים אזעלכע סארט זאכן. יא אין הכי נמי, אבער עט ליסט די סענס פון א מקום וואס די אייבערשטער רוהט דארט, מ'קען דארט קומען צו א בית המקדש, אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים, יעקב אבינו האט עס דיסקאווערט, ער האט געקענט מאכן א נייע, און נאכדעם דוד המלך האט געקענט מאכן א נייע, קען זיין עס איז געווען די לעצטע וואס האט געקענט מאכן, אין שילה האט מען געמאכט א נייע, אין גבעון האט געמאכט א נייע, אין נוב און לוט אויב ס'איז געווען דארט א משכן האט געמאכט א נייע, און ס'האט געסטאפט עט סאם פוינט, מ'קען מער נישט מאכן א נייע, מ'קען כּולי האַי ואולי זיך אָנכאַפּן אין די זײדעס גאַרטל און גײען װי ער האָט געמאַכט אַ בית-מקדש, מקום שהתפּללו בו אבֿותינו, און גײען דאָרט אפֿשר כּולי האַי ואולי צו אַרבעטן. אָבער ס'איז קלאָר אַז מ'קען נישט, ס'איז קלאָר אַז די נבֿיאים, די גמרא לערנט אַזױ און ס'איז כּמעט אפֿשר אױך כ'װײס נישט אױב ממש פּשט אָבער ס'איז קלאָר אין תּחילת בית שני האָט מען געזוכט ממש װי די מקום המזבח איז, דער רמב"ם איז דאָ הלכה װי װי ס'דאַרף זײַן װי מ'האָט געדאַרפֿט נבֿיאים זאָלן זאָגן און אפֿשר מכריע זײַן מ'קען אַביסל אַביסל משהו מרחיב זײַן און אַזױ װײַטער. ס'איז קלאָר אַז זײ האָבן זײער קלאָר געהאַלטן אַז אַ קדושה איז נישט קײן זאַך װאָס אונז קענען מאַכן. א זאך וואס ס'איז געווען און סך הכל אונז ווייסן קוים וואס ס'איז, ס'איז קלאר די גמרא זאגט עס קלאר און ס'שטייט ממש ס'שטייט אויך כמעט בפירוש אין די פסוק אז ס'איז נישטא קיין שכינה אין בית שני, יא? איך האב נישט אויסגעטראכט די זאך אז ס'נישט געווען קיין שכינה, ס'נישט געווען קיין שכינה און פונקט ווי ווי ס'ווייזט זיך אויס, ס'נישט געווען קיין ארון, ס'נישט געווען קיין אורים ותומים, נישט געווען די אלע חמשה דברים וואס זענען חסר אין בית שני, כלל הדבר איז נישטא קיין שכינה, אין אנדערע ווערטער, דיס האול טינג איז נאט ריעל, און נישט און יעצט. עס איז א זכר לדבר, עס איז מעשה אבותיהן בידיהם, יא? מ'קען דאך רעדן פון די ביטול יצר הרע דעבודה זרה וואס דאס האט עפעס צו טון מיט דאס. אבער על כל פנים די מענטשן אז שוין פון זמן זייט חורבן בית ראשון אפשר נאך פאר דעם ווייל מ'האט דאך נישט געמאכט קיין נייע בית המקדש אין א לאנגע צייט אבער ס'איז ממש א ראיה האבן זיכער האבן גאנץ קלאר געהאלטן אז אונז קדושה איז נישט קיין זאך וואס ס'לעבט ביי אונז, יא? דאס איז דאך א זייער א דוגמא פון א זאך וואס מ'פארשטייט דאך די גאנצע צייט, יא? פארשטיין איז א זאך וואס איז וואס איז מולד יא דאס איז דאך טייטש א זאך וואס איז פרה ורבה א זאך וואס מען קען קען מיט דעם אליינס מאכן דאס הייסט ביסט א בעל הבית אויף דעם דאס הייסט עס ליגט ביי דיר יא אז דו האסט אז דו קענסט מאכן געלט אז קענסטו מאכן געלט אז דו האסט געירשנט געלט אז קענסטו נישט מאכן געלט קענסט אויסנוצן וואס מען ס'נוצט זיך אויס ס'האט א לימיט ס'איז לימיטעד איינער וואס האט די פארשטייט די זאך ער פארשטייט די זעלבע זאך איז אין הלכה אין יעדע אין יעדע אין יעדע מקצוע אין די וועלט צו צו האבן א עכטע שייכות מיט דעם צו האבן א עכטע הבנה אבער אין דעם, איך רעד יא היינט פון הבנה אבער מ'קען רעדן פון פון מעשה אויכעט, מיינט אז די אז דו האסט א בעלות, די סימן פון בעלות, די סימן פון פון פארשטיין וואס ס'איז, איז אז דו קענסט מאכן א אייגענע. דאס איז די טייטש, יא איינער ווייסט, יא וואס איז די חילוק פון איינער וואס ס'ווייסט וויאזוי צו מאכן א הויז און ווייסט וויאזוי צו נוצן א הויז,

נישט קיין ווערטל, די חזון איש, איך ווייס ס'איז זייער א מפוקפק'דיגע מימרא אבער הרב נאדל זאגט נאך פון די חזון איש אז מ'האט אים געפרעגט פארוואס מ'מאכט נישט א בר מצוה צו מאכן א בית מקדש מקריב קרבנות זאגט ער ווילסט ווילסט אויפשטעלן נאך א שלאכט הויז אויף הר הבית? שטייער זאגט וואס פשט ער איז א כופר אין די מצוה פון וואס ער מיינט צו זאגן איז א פשוטע זאך ס'האט זיך אויך געזאגט ביי חנוכה ליכט א בית מקדש מיינט עפעס יעצט אפשר אין בית שני נישט קיין גמ' נישט קיין כינור, עפעס האט מען געדענקט, מ'האט געוויסט מער ווייניגער וואס מען טוט, מ'האט נאך געזען, ס'איז נאך געווען זיידעס וואס האבן געזען וויאזוי וויאזוי מען עסט קוגל שבת, יא? אבער ס'איז דאך נישטא היינט דאס אויך נישט, איז ווילסט נאכמאכן, ווייס נישט אויב ס'איז אפילו א מצוה, ס'קען זיין, דארף מעיין זיין הלכה'דיג צו ער איז גערעכט אדער נישט, אבער ווייס נישט אויב ס'איז אפילו אפילו א מצוה איז אפשר אויך נישט. אבער על כל פנים די שטערקסטע זאך איז אז מ'זעט קלאר אז שוין שוין דעמאלטס האבן מענטשן נישט געוויסט קלאר וואס דאס מיינט די די א זאך וואס הייסט השראת השכינה וואס איין סארט פון זיכער איין סארט פון קדושה איז דאס וואס אונז רופן השראת השכינה אדער מקום שכינה מקום המקדש און מען ווייסט נישט וויאזוי עס צו מאכן קיינער קען נישט קיינער דערוואגט זיך נישט צו מאכן א נייע א נייע בית מקדש ביז עפעס א פאר חסידישע רעבעס דערוואגן זיך אבער באופן כללי דערוואגט זיך קיינער נישט. און דאס ווייזט מיך אז עטליסט זייט דעמאלטס זענען אונז אין א בראך. דאס איז א בראך יעצט. פארוואס פארוואס איז עס א בראך? עס קודם איז עס א בראך הלכה למעשה ווייל ווען עס צוברעכט זיך די בית מקדש קען מען עס נישט פיקסן ס'איז דאך גרויסע צרות. ווילאנג ס'ארבעט נו ארבעט עס. אבער אז ס'ארבעט נישט האב איך נישט קיין אז מ'האט פארלוירן יא מ'האט פארלוירן די פלענער וויאזוי צו מאכן די די אטעם באמבע יא יעצט ביסטו אויף קענען ביז ווילאנג ס'וועט נאך האלטן האלט וועט עס גיין און די די טאג וואס די לעצטע וואס ווייסט גוט וויאזוי צו מאכן שטארבט איז געענדיגט מ'ווייסט עס נישט יא די משנה אין יומא איז זייער ברוגז אויף די בית אבטינס די בית גרמו זיי האבן נישט אויסגעזאגט וויאזוי מ'זאגט וואס איז געווען פראקטישע זאכן אבער עס איז א גרויסע צרה אויב אויב א זאך איז א ס'דא א סוד ס'דא עפעס א זאך וואס איז דא צו וויסן און מ'ווייסט עס נישט יעצט האט מען גארנישט וואס צו טון און ס'זעט אויס זייער, עטליעסט דאס וואס איך טענה, און איך וויל עס זאל זיין זייער קלאר, אז די סוד, אז די די הבנה, איך ווייס נישט אויב ס'איז א הבנה אדער ס'איז א, איך וויל אנקומען אז ס'איז אויך א הבנה, אבער לפחות איז די מציאות די, די מ'קען עס רופן די מדריגה, די קענסט רופן נביאה, איטס אנאדער, אנאדער, טינג דעטס קאנעקטעד, איך ווייס נישט אויב ס'איז די זעלבע זאך, אדער ס'איז א פועל יוצא פון דעם, אדער ס'איז א.

די עיקר סיבה, עס קען זיין אז עס איז אזוי און עס קען זיין נישט אבער דאס איז זיכער נישט די עיקר סיבה פארוואס עס פעלט אויס נביאה, נביאה איז דאך טייטש אז אז די זאך ארבעט, עס איז דאך א אנדערע וועג פון זאגן נביאה, אויב מען קען עס קען אלעס כולל זיין נביאה אויב אויב מען וויל, די די זאך ארבעט, די זאך אז עס איז דא עס איז דא א גאט אין הימל און ער רעדט מיט מען האלט עפעס א קשר מיט מענטשן אויפן ערד, אן דאס הייבט זיך גארנישט אן, און די זאך דארף ממשיך זיין, פשט אז זיי קומען און יעצט איז אפשר מען צוריק גיין און און וועט ער זאגן אז ער מאכט גוט, נו איך ווייס אבער מען רעדט דאך דאס מיינט נישט קדושה, דאס איז די.

אין אנדערע ווערטער, ס'איז זייער וויכטיג דאס צו כאפן יא, סתם א, נישט נאר ווען איך רעד, ווען איך רעד אז עס איז מבוטל געווארן די שכינה, איז נישט גענוג צו זאגן, אונז זענען נעבעך חטאים, אזוי ווי מען לערנט געווענטליך אין חדר, נעבעך מען האט געזינדיגט, די אייבערשטער איז אוועקגעלאפן, אשיב אלכה ואשובה אל מקומי, ער וויל נישט, וויל נישט האבן צו טון מיט אונז, און מ'וועט תשובה טון, וועט צוריק קומען. נו און פאר עבודה זרה, און עבודה זרה האט אויך געזינדיגט, האו איז דאס סופאוזד טו ווארק? ס'וואלט געדארפט זיין נאך מער עבודה זרה, נישט ווייניגער עבודה זרה. וויאזוי גייט צוזאמען די צוויי זאכן? נו, ס'איז דא תורות, תורות קען מען זאגן, אבער די פשוטע פשט און די פאקט איז, אז ס'איז נישט אמת'דיג אינגאנצן וואס איז געשען. ס'קען זיין אז ס'איז אויך מפני א חטא, כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי עס איז קאנעקטעד מיט חטא, אבער ס'מיינט אז די גאנצע מושג, ס'איז דא א מושג, און דא קום איך אן צו א צו א געוויסע הבנה, ס'איז דא א מושג וואס הייסט קדושה, ס'איז דא א מושג וואס הייסט השראת השכינה, יעצט ווען ס'איז דא די מושג, איז דא גוטע וועגן פון דאס טוהן, וואס אונז רופן נישט עבודה זרה, איז דא שלעכטע וועגן, עבודה זרה, כישוף, פארשידענע זאכן, דאס איז מיסטעיק, ס'איז א ראנג טורן ערגעץ אין די עולם הקדושה איז דא א ראנג טורן אדער קענסט עס רופן היפך קדושה קליפה באט איטס סאמטינג ריעל, ס'איז נישט עפעס א ליידיגע זאך, יא נישט ס'איז נישט קיין עבודה זרה, ס'איז דא א יצר הרע און אזוי ווייטער, די רגע עט סאם פוינט, אונז ווייסן אז מ'קען, אגעין איך יעצט האלט איך תחילת בית שני, מ'קען ברענגן אסאך צייטן פארדעם און נאכדעם וואס געשעט א סימילער טשעינדזש, מענטשן האבן אויפגעהערט צו וויסן וואס דאס מיינט, ער ווייסט נישט, ער ווייסט אז די זיידע פלעגט זיך ביקן פאר דער געטשקע, ער קען באשטיין ממשיך זיין צו ביקן פאר דער געטשקע.

סברות און און וואס? יא ניין דאס איז א דאס איז א תורה פון די גרא פון די גרא ס'איז געבויעט אויף א סדר עולם מיום שמלך אלכסנדר מוקדון האט מען נישט עקזעקטלי ס'שטייט גראדע אז ס'איז געווען די זעלבע דעיט מאכט נישט די קאנעקשאן די מהות דאס איז א דרוש פון די גרא געבעיסט אויף געבעיסט אויף דאס ס'נישט ס'איז גראדע נישט אינגאנצן אמת היסטאריש ס'הייסט חגי ס'איז אדער געווען נביאים פארדעם אדער נאכדעם איטס אלוועיס קאמפליקעיטעד טו דיסייד עקזעקטלי אלעס איז בערך בערך אין די זעלבע פינף הונדערט יאר בערך

שאלה נאר, וואטעווער ס'איז געווען. אתרוג. די די די שטיקל ברויט, איך ווייס נישט וואס ס'איז געווען. פשוט געשטעלט די איינונג. אקעי. שוין, איך בין מיט דאס מסכים. איך קען באשטיין. על כל פנים, וואס איך מיין צו זאגן איז, איך וויל נאר אנקומען, איך וויל נאר אראפלייגן אז דאס איז א פראבלעם. דאס איז נישט קיין, איך ברענג עס סתם פארשידענע, איך ווארף עס אפ. יעצט נישט נאר דאס, נו, מ'קען נישט זאגן, סאו מ'קען זאגן אז ס'האט זיך געסטאפט ביי פסקה נבואה. און ס'דא א מחלוקת ווען פסקה נבואה איך מיין, על פי חזל איז עס חגי זכריה מלאכי די לעצטע נביאים, דעט וואס נאט פעקטשעלי טרו, דער וואר נביאים עפטער דעם, ווי דזשאסט דאונט, ווי דזשאסט סעי דעט דעי וואר נביאי שקר, ס'איז גאנץ א גרויסע גרינגע זאך צו זאגן פסקה נבואה, מ'מאכט א ארביטרערי ליין, און ווער ס'איז נאכדעם איז א שקרן. ס'איז געווען נביאים, נישט נאר ס'איז געווען, ליין יוסיפון, יוסיפון האט זיך שטיקל געהאלטן, איף יו ריעד היסטארי יו וויל סי, די קריסטן ווילן זיכער, די קריסטן, ניין, מען רעדט פון בית שני, די קריסטן זיכער ווילן מאכן אזוי די היסטארי, אבער ס'איז דא מקורות וואס זענען נישט אינגאנצן משוגע, לפחות כל זמן, כל זמן די צווייטע בית המקדש איז געלעבט זענען געווען מענטשן וואס האבן זיך געהאלטן נביאים.

עקזעקטלי, עקזעקטלי, סאו ס'קען זיין, סאו מ'קען, מ'קען זאגן אז די פראבלעם האט זיך אנגעהויבן סוף בית שני, עטליסט אין די אידישע קאנטעקסט איז זייער וויכטיג צו געדענקן די דעיט, ווייל אונזער תורה, אונזער הלכה וואס עסומט אז אונז ווייסן נישט וואס איז קדושה מער ווייניגער, די גאנצע גמרא האט זיך שוין געבויט אויף א שטיקל זה שכחת הקדושה, שטיקל תורת ה כ'ווייס נישט וואס, איז איז איז דרייט זיך פון דעם, און און און תנך, ס'הייסט אין ענזשו די פראבלעם, דאס איז קלאר, אז תנך אפשר אין סוף תנך קען מען עס טרעפן. ווען איך זאג דיר סוף פון בית פארן פון בית שני ס'איז אביסל פאר דעם עקזעקטלי באט דעט מעיקס דעט מינס דעט דעט שוין נישט געווען קיין ישיבות און נביאים עס קען זיין אסאך זאכן דאס איז זיכער אז דאס איז זיכער אז די אז די תנך ווען איך ריעד תנך די טינג איז אלייוו דאס הייסט קיינער אויב שטעלסט עס צוזאם מיט דעם בפועל ממש איז נאר דאס איז נאר געווען ממש סוף סוף בית ראשון רייט יאשיהו המלך איז געווען דער ערשטער וואס האט מקיים געווען בפועל ס'קען זיין אז מ'האט ממש געטוהט אבער אבער ס'איז זיכער דער ערשטער בפועל וואס האט מבטל געווען במות איז געווען יאשיהו המלך רייט ניין לויט חז"ל אויך מ'האט גערופן עוף איז געווען א מפורש'ן פסוק די שאלה איז נאר צי ס'איז געווען לעדזשיטעמעט אבער דאס איז זיכער אז ס'איז געווען זיי האבן עס טאקע אויסגעפירט מער ווייניגער עס איז נישט דא מער, אנדערע ווערטער די עולם האט נישט אנגענומען די שיטה, די עולם קען זאגן זיי זענען געווען ראנג, כ'רעד נישט צו זיי זענען רעכט, זיי זענען גערעכט אדער נישט גערעכט דאס איז סתם א וועליו קוועשאן, באט די פאקט איז יעדער איינער מודה אז ס'איז געווען, מ'קען פרעגן די ארכעאלאגן וואס זיי טרעפן כסדר מקדשים און בראן, אבער עס איז נישט קיין חידוש ס'שטייט אין פסוק דאס, עס איז געווען איז געווען, און און מענטשן האבן און ס'איז געווען נביאים אפילו די עכטע די אמת די נביאי אמת האבן אויך געהאלטן אז אז ס'ארבעט, און און.

אקעי כ'גיי נישט אריין אין דעם, איך גיי נאר, כ'האב דיר געזאגט, ס'איז נישט קאנעקטעד לאו דווקא מיט, ס'איז נישט מפרש בקשר די זעלבע צוויי, ס'איז דזשאסט טו אינסטענסעס אוו די סעים איידיע, ס'איז נישט די זעלבע איידיע ממש, ס'איז אביסל א, ס'איז קאנעקטעד. יא. יא. יא, אבער ס'איז נישט געווען א מקום קדוש. אקעי, אקעי, יא, לעטס טריי. שוין סאו עסטעבלישן אונז אז עטליעסט פון די צוויי ריזענס פון די ענין פון די מקדש און פון די ענין פון נביאות ווייסן אונז קלאר אז אונז ווייסן מער נישט וויאזוי ס'ארבעט נישט בעיסיקלי ס'ארבעט מער נישט עטליעסט אונז ווייסן נישט וויאזוי ס'ארבעט אפשר ארבעט עס נאך ס'איז נאך דא בעטעריס פון די אלטע פון די אלטע נביאים און ס'פארט נאך ווייטער אבער ס'היילט זיך ע ע ס'גייט שוין אזוי יא וואס? מעיבי ביי די בודהיסט האבן זיי דאס. שוין איך ווייס נישט אין אונזערן עולם הזה אין עולם ה וואס אונז ווייסן ארבעט עס מער נישט יעצט ס'איז דא אנדערע מעשות. ניין ס'איז דא. מ'קען. מ'קען פארציילן די מעשה אסאך שפעטער. אויב מ'וויל שטארק קען מען פארציילן די מעשה אסאך שפעטער. אין אנדערע ווערטער די די אסאך פון וואס איך זאג יעצט איז געבויט אויף פארשידענע היסטאריענס אוו סעקולעריזם. וויאזוי הייסט ער דער קאנאדישער פילאזאף? איך לייען זיין בוק. טשארלס וויאזוי הייסט ער? נו? כ'האב דא זיין בוק. ניין, נישט פסח. יא, איז אויך פון קאנאדע. ער הייסט סעקולער עידזש. נו, וויאזוי הייסט זיין בוק? טשארלס טעילאר, אקעי. טשארלס טעילאר האט געשריבן אפאר בוקס. ער איז א קאטוילישע. ער האט געשריבן אפאר בוקס. ס'איז דא א גאנצע דיסציפלין היינט וואס איז עוסק אין דעם. און זיי זענען אלע עוסק, נו, מ'דארף עס צוריק פלאגן אז ס'גייט פלאצן. זיי זענען אלע עוסק זיי זענען אלע עוסק אין אזא סארט איידיע. זיי זענען אלע עוסק אין א. זיי זענען אלע עוסק אין א פראבלעם אז סעקולעריזם, און סעקולעריזם איז נאר נאך א ווארט פאר די זעלבע זאך. מאר אר לעס, רייט איף יו טינק אבאוט איט. און זיי גלייבן, דאס הייסט אלע אלע בני המערב גלייבן, אמונה, אני, מאכן אני מאמין באמונה שלימה, אז אלץ משבא קאלאמבוס, ניוטאן, גאלילעא, איך ווייס נישט איינער פון די חברה, בטלה נבואה. דאס איז אמונת, אין אידישקייט איז אנגענומען אז ס'איז משבא אלכסנדר מוקדון ווי ער זאגט. אין גויאישקייט, עטליסט אין די קריסטשען ווארלד, איז אנגענומען מער ווייניגער אז דאס איז שולדיג קופערניקוס, איינער פון די חברה, איך ווייס נישט. המכונה מאדערניזם, יא? ענלייטענמענט. ענלייטענמענט, א לייטשטאף אביסל שפעטער, יא. מאדערן, ספינאזע, איך ווייס נישט ווער ס'איז פונקטליך, זיי האבן צוגענומען די שכינה פון די וועלט, ס'איז זייער שולדיג, אקעי? און אז זיי פארציילן אלע מעשה'ס אז פארדעם האט יעדער איינער פארשטאנען אז אין א, למשל, ס'איז זייער וויכטיג, איך וויל דאס ארויסברענגען אביסל, ער רעדט וועגן דעם באריכות, די, למשל, ס'איז נישט, דאס איז נישט די חילוק פון בטלה נבואה און נישט בטלה נבואה, איז נישט א חילוק דווקא פון אידן מיט גוים, נישט אידן מיט גוים, כ'מיין, ס'איז נישט קיין חילוק דווקא פון פרומע מענטשן און פרייע מענטשן. ס'איז א חילוק פון ווי אזוי מ'איז פרום אויך. אין אנדערע ווערטער, א חילוק פון, אין זייער אין זייער קאנטעקסט א חילוק פון קאטוילישע וועג פון טראכטן אדער אמאליגע קאטוילישע וועג פון טראכטן עט ליעסט, מיט א פראטעסטאנט וועג פון טראכטן. אדער אין אנדערע ווערטער אויף אידיש גערעדט, א חסידישע וועג פון טראכטן א ליטווישע וועג פון טראכטן. אקעי? וואס מיין איך? יא יא זיכער. ס'איז אמת'דיג, ווייל ווייל זיי קוקן, ער האט פארציילט א משל, איינע פון די גרויסע מחלוקת'ן, די ערשטע זאכן וואס די גרויסע, ס'איז דא מחלוקת אין די פראטעסטאנטס אויך, אבער איינע פון די ערשטע זאכן וואס מען האט כופר געווען, אין די אין די אמונות ה, אמונות טפלות פון די ניטל נה, אז מען דארף מאלן באלד דאס, איז געווען אין וואטס קאלד די ריעל פרעזענס אוו קרייסט אין די יוקאריסט, רייט? אין אנדערע ווערטער, די די יויזל האט געזאגט, כ'ווייס נישט, רחמנא ליצלן, געזאגט פאר פארן פטירה דארט, אז. מען זאל נעמען זיין א שטיקל ברויט און א שטיק גלעזל וויין, טרינקען לחיים, און דאס וועט זיין זיין גוף און זיין בלוט, און קומען באו חכמי דורות ראשונים, עס איז נישט געווען גלייך אבער בזמן ראשונים איז געווען אנגענומען און קלאר אז דאס מיינט כפשוטו, דאס מיינט כפשוטו, ליטערלי, ריעלי, דעטס ריעלי די ווארלד, ריעלי. דאס האט מען שוין אסאך מאל געמאלדן די ווארט ריעלי, רייט? ס'איז ריעל, אין אנדערע ווערטער, ס'איז נישט קיין סימבאל, נישט, מ'דערמאנט זיך פון אים און ס'איז כאילו עובד כאילו עובד עבודה זרה, ניין, ס'איז עכט עובד עבודה זרה, יא, פאר דעם איז זייער וויכטיג, ס'איז עכט עבודה זרה, קען זיין אפילו דאס, אבער ס'איז עכט עובד, אין אנדערע ווערטער ס'איז עכט, איי וויאזוי קען זיין, זעהט ער, ס'איז קאניבאליזם, מ'טאר עסן אויפעסן א מענטש, א גאט זיכער טאר מען נישט עסן. עס איז דא א מהלך פילאזאפיש וויאזוי צו מסביר זיין, אז אריסטו האט מסביר געווען אזוי מער ווייניגער דעם הסבר המקובל, אז אריסטו האט מסביר געווען אז יעדע זאך האט א חומר און א צורה, דאס הייסט א פארם און א באדי, און זיי האבן געהאט עפעס שטיקלעך תורה, מ'קען האבן צוויי צורות אין איין חומר, אנדערע ווערטער די נשמה, מיינט נישט די גוף אבער מיינט די נשמה, די צורה, נישט די נשמה, די צורה איז דאך נאך א ווארט פאר נשמה, די נשמה פון די ברויט איז ליטערלי די נשמה פון פון אותו האיש, ס'איז נישט נישט, ווען מען עסט דארף מען אויך זען, מכוון זיין ווער ס'גלייבט נישט אין דעם איז א שאד אז ער עסט עס, סתם א שטיקל ברויט, ער געדענקט ס'א זכר, ס'א סימבאל, נישט וואס ס'מיינט, ס'מיינט כפשוטו, דער רבי זאגט, דער רבי האט אזוי געזאגט און ס'מיינט אז, נישט וואס ס'מיינט, וואס ער זאגט. יא, מען דארף, מען דארף מעיין זיין, אבער על כל פנים דאס איז געווען א זייער וויכטיגע יסוד פון די אמונה, עד שבאו, איך געדענק שוין נישט וועם, ס'איז געווען מחלוקת על דעם, אבער וועגן דעם. בלוט קען עקטשעלי ארויסקומען דערפון א משנה אחת. יא דאס איז שוין דאס איז שוין דאס איז שוין יא אבער דאס דארף מען יא אבער דאס איז שוין אבער דאס איז שוין ציורים וואס מ'זאגט פאר די קינדער סאיז דאס איז שוין אמת זיי גייען זוכן מופתים מ'האט געזעהן אז ס'בלוט יא דאס איז שוין נישט קיינער די חכמים האבן נישט עכט דאס געגלייבט אבער די בחינה איז אמת די רוחניות איז אמת ס'איז ממש ס'בלוט ס'איז א המחשה פון די ענין וואס איז אמת'דיג אזוי כמובן דאס איז דאס איז געווען א וויכטיגע יסוד און עד היום הזה ווער ס'גייט און און דאס דארף אזוי גלייבן יעצט. קומען פארשידענע חכמים און איך זאג נישט אלע פרטים פון די דינגען זיך אויף דעם אבער על כל פנים א גרויסע חלק פון זיי א גוטע דוגמא על כל פנים פאר די איידיע וואס ער זאגט זאגט דאס איז משוגע פון זינען שטייט שטייט א פסוק אזוי ליינט מען א פסוק און בכלל דאס איז געבויט אויף עפעס אריסטאטאלישע תורות וואס גיי ווייס איך אויך שוא ושקר אזוי ווי אונזערע חכמים האבן שוין געזאגט פרענסיס בעיקען מיט אנדערע חכמים האבן שוין געזאגט אז אריסטו איז לאו דווקא און עס איז אלץ נישט כפשוטו און עס איז נישט נישט דא נישט ריעל עטליעסט עס איז נאמינעליסט ממילא האט ער געזאגט אז משוגע אוודאי דער אייבערשטער איז אין הימל, דער אייבערשטער איז נישט אין דעם שטיקל ברויט, און אונז געדענקען אים אויפן דא אויפן ערד, און געדענקען אים, מען מאכט זיך סימנים און זכר לדבר און אזוי ווייטער, און יעצט פון דעם, פון דעם, אין אנדערע ווערטער. דאס איז א רעליגיעזע רעליגיעזע שיטה, נישט נאר דאס, זיי זאגן, דער קומט זאגן, למשל, די זעלבע זאך קומט אויס נפקא מינה לגבי די ענין צלמים און די ענין פיקטשערס און אימעדזשעס און אזוי ווייטער, ס'איז אלץ תלוי אין א געוויסע זין אין די זעלבע נקודה, און יעדע זאך וואס איך זאג איז נישט מדויק ווייל מ'דארף לערנען דאס, אבער על כל פנים ס'קען מ'קען עס תולה זיין די זעלבע סארט, ס'איז דא טויזנט שיטות פון יעדע זאך און מפרשים און אזוי ווייטער. אבער מאיעס פרקים שטייט דאך אויף די סקרין. יא, אבער על כל פנים, ס'איז ס'קומט אויס פון דעם א ריזיגע חילוק, ווייל למשל, איך זאג נאך א משל וואס קומט ארויס און עס זעהן אין אמעריקע למשל, יעדע איינער וואס האט זיך אמאל געדרייט אין אמעריקע ווייסט אז אלע קעטליק טשורטשעס זענען ביוטיפול און אלע פראטעסטענט טשורטשעס האבן נישט קיין אידישע טעם, יא? מער ווייניגער, ס'דא אפאר שיינע, און די ענגלישע נאך שיין, די אנגליקענס, די פרעסביטעריענס, אין אמעריקע הייסט עס פרעסביטעריען, זיי האבן נאך, זיי זענען פעיק פראטעסטענטס, זיי זענען עכט קאטוילישע נאר אז די, נישט די פויבסט נאר די קעניגן, אבער באופן כללי זיי גייען דורך די זעלבע עסטעטיקס עט ליעסט, אבער באופן כללי עספעשעלי די אמעריקאנע טשורטשעס די פיוריטען טשורטשעס האבן געהאט א קפידה אפילו און ביי די וועי ס'געווען חסידים וואס האבן געהאט אזא קפידה נישט אז בית מדרש דארף זיין שיין וואס שיין די אייבערשטער איז פשוט דארף דינען די אייבערשטן מיט ענווה מיט יומיליטי מיט פשטות אז די אייבערשטער מאכט עפעס א חילוק צו האסט א שיינע ארון קודש ביסט משוגע די אייבערשטער ווערט נתפעל פון דיין ארון קודש ס'דאך אלס גאווה פון מענטשן ס'דאך אלס מ'זאל זאגן נאך אז ס'איז הייליג אויך ס'נישט קיין הייליג ס'גארנישט און דער אייבערשטער איז אויפן הימל, דא אויפן ערד איז דארף מען טון מענטשליכע מידות, מען דארף זיין גוט, מען דארף אבער עס איז נישטא קיין עכטע, דער אייבערשטער עקזיסטירט נישט. רמבמיזם בקיצור. היינט איך ווייס נישט אויב ס'היינט דא אזעלכע שילן, איך ווייס אז די די רבי די ב ר האט געדערמאנט תולדות אהרן, דער רבי פון תולדות אהרן האט זיך משתדל געווען צו מאכן א שול שיין, מען האט אים געזאגט אז.

פון א, ס'דא צוויי סארט, מען קען עס רופן רמבמיזם אדער ס'פעיק רמבמיזם, ס'דא א סארט רמבמיזם וואס זעט אזוי אויס, אין אנדערע ווערטער אז עבודת השם דארף זיין זייער טרוקן ווייל די אייבערשטער איז נישט דא אויפן וועלט, ווייל די רמבם האט נישט אזוי געהאלטן משוגע נישט געווען אזא ליטוואק, אבער. חס ושלום, חס ושלום, ניין, ניין. יעצט לערן א ש ס, יעדע זאך קען לערנען אינווייניג, איך וויל נאר זאגן יעצט רעד איך אויסענווייניג זאל עס נאך נאר קלאר ווערן די איידיע, איז נישט ווער עס האלט וועלכע איידיע, דאס איז א אנדערע שמועס. יא איך מיין ערנסט, א גוטע קלאר יא, יעצט לערן אונז די איידיע, מ'דארף קלאר מאכן די איידיע, נאכדעם קען מען זען צו יעדער איינער זאגט און פונקטליך אהער און אהין און דאס איז על כל פנים, זאג איך נאר א דוגמא, סאו דאס איז א זייער א גוטע דוגמא פון די חילוק פון, מ'קען עס רופן אימענענט קדושה, יא, קדושה וואס ליגט אין די וועלט, און עס קומט אט פארקערט און דאס איז איין רעליגיעזע וועג און די חכמים די אנטי חכמים וואס זענען אנטי דעם זיי הייבן אן צו זאגן אז דאס איז עבודה זרה דאס איז הגשמה דאס איז מאכט די אייבערשטער קליין דאס איז סתם מענטשליכע גאווה וואס מען איז מלבש אויפן געטליכקייט און אזוי ווייטער פארשידענע זאכן וואס זענען מסתמא האבן גוטע טענות איך זאג נישט אז אלע זענען נישט קיין גוטע טענות אבער סוף דבר פון דעם עס מאכט א גירושין פון די שמים וארץ, סוף דבר. סוף דבר איז אז מען האט אפגע'גט די הימל פון די ערד, מען זאגט אזוי ווי קהלת אלהים בשמים ואתה על הארץ, טו זיי אפ, פרוביר צו זיין א מענטש, און ס'קומט דאס, ביי די וועי, פון דא קומט אויך ארויס אמונה פשוטה אין אן אנדערע וועג, ווייל אויב עס פארשטייסט אז צו צו פארשטיין, צו פארשטיין גאט מיט שכל, מיינט דאך אז די אייבערשטער ליגט דא אונטן אויפן וועלט, פארקערט פון וואס דו וועסט ענק לערנען אין די רמבם, פונקט פארקערט, און צו פארשטיין גאט. מיט נאר מיט קבלת עול, קבלת עול במח קבלת עול בלב, צוויי סארט קבלת עול, אבער אמונה פשוטה איז א סארט קבלת עול פון די קאפ, איז דאך פשט אז אונז קען נישט פארשטיין די אייבערשטען, אונז קען נישט טון מצוות מיט א טעם, אונז קען נישט אנרירן וואס ער מיינט, אונז קענען נאר, אונז קענען פאלגן, פאלגן דאס איז די, ביי די וועי דאס איז די אולדעסט עקסקיוז נישט נאר, ס'דא אין, שוין אין חזל, ס'דא די עלטסטע זאך וואס מ'טוט ווען מ'הערט אויף צו קענען רעדן מיט גאט, אז מ'זאגט אז מ'דארף פאלגן גאט, פאלגן קען יעדער איינער, פאלגן דארף מען נישט פארשטיין, פאלגן קען בחינת מלכות יא בחינת עבדות. דאס קען יעדע איינער, ס'איז פשוט, און פארקערט און מ'איז נאך מסביר אז ס'איז ערגער, ווער ס'ווייסט איז א שטיקל עבודה זרה און אזוי ווייטער דינט זיך גאנצע תורות אין אנדערע ווערטער ס'איז דא א גרויסע מחיצה של ברזל ביין הקדוש ברוך הוא לאבינו שבשמים און מ'זאגט נאך אז די מחיצה של ברזל איז א הייליגע זאך, ס'איז א הייליגע מחיצה, טוה נישט, יא יא יא יא, אזוי זאגט מען, טוה נישט טוה נישט צוברעכן די מחיצה, ווייל ווייל מען מאכט מ'מאכט די אייבערשטן מ'מישט אויס די אייבערשטן מיט די וועלט, און און און צמצום בפשיטא און אזוי ווייטער. און די גאנצע מהות פון פון קדושה, די גאנצע מהות פון נבואה איז אז די מחיצה האט א לאך אטליסט, אטליסט א, אפילו איז א פענסטער דא אין די מחיצה, איך ווייס נישט, אטליסט א טיר, עפעס, יא שער השמים, ליטערלי, רייט? ס'איז דא א לאך. ס'איז דא א וועג אריינצומישן יא די אייבערשטן מיט די וועלט, פונקטליך ווי אזוי ס'ארבעט און ווער און צו ס'טאקע מיינט אז ס'שפריצט בלוט אזוי ווי ער זאגט, מ'קען זיכער מאכן פון דעם אסאך שטותים, פון אנדערע שיטות קען מען אויך מאכן שטותים, ס'נישט קיינער האט נישט קיין מאנאפלי אויף שטותים. אבער איך מיין אז איך וויל נאר ארויסברענגען, סך הכל האב איך נאר ארויסגעברענגט אז דאס איז צוויי וועגן פון טראכטן וועגן וועגן עבודת השם, זייער וויכטיג צו כאפן. און דאס איז נישט, דער רמב"ם האט נישט, אמאל איז דא פלעצער וואו איך קען נישט אריין, ס'איז נישט, ס'איז זייער א וויכטיגע זאך, און דאס, געשעט אגענס לויט די מענטשן געשעט עס מער ווייניגער ווען ס'איז געקומען משה מענדלסאן אויף די וועלט איך ווייס נישט ווער איינער פון די שקצים זיי זענען שולדיג אין דעם ביי די משה מענדלסאן איז זייער קלאר וועגן דעם אז אידישקייט איז נאר פאלגן און נישט פארשטיין ס'איז זייער קלאר אז די שיטה קומט ארויס פון די זעלבע איידיע אז ענליכע אלץ קאנעקטעד אלץ אלץ קאזינס אלץ קאזינס פון איידיעס יא ס'איז נישט ממש די זעלבע איידיע אבער אלץ קאזינס ערשטע קאזינס.

כ'קען נישט זעהן מיט די הייט און זיין אזא מענטשן, ס'איז זיכער אמת ס'איז דא א סתירה, א טיפע סתירה, און כ'וויל אנקומען צו דעם, אבער ס'איז זיכער אז די שיטת החסידים, און די טרולי טרולי די לעסט פיפל דעט איי נאו אוו, וואס האבן זיך געטרויט, ביז די ציונים אין א אנדערע וועג, אבער אין א חילוניות'דיגע וועג, אבער טרולי די לעסט פיפל וואס האבן זיך געוואגט צו נוצן צו גלייבן אז זיי האבן די קדושה, אז זיי האבן א שכינה, איז געווען די חסידים, און זייער קלאר וועגן דעם, זיי האבן נישט געגלייבט אז מ'דארף נאכמאכן די זיידעס, די ערשטע זאכן, די בעל שם טוב. ער זאגט דאך די ערשטע איינע פון די וויכטיגע תורות פון בעל שם טוב שטייט אלקינו ואלקי אבותינו, קודם דארף מען זיין אלקינו נאכדעם קען מען טראכטן פון אלקי אבותינו, און ער מיינט נישט חקירה לגבי אמונה פשוטה וואס איז נישט עקזעקטלי די דעפינישן, וואס ער מיינט איז אז ס'איז מיינס, איך, ס'באלאנגט פאר מיך, איך, ווי ר' ברוך האט געזאגט איך בין אין גאט און גאט איז מיט מיר, כ'ווייס נישט, דער בארדיטשובער איינער פון עפעס אזא סטעיטמענט, אדער יא דער בארדיטשובער, ניין דאס איז דער בארדיטשובער האט געזאגט, ער האט זיך געשטעלט א סידור, ער האט געזאגט רבונו של עולם אדער גייסטו אריין אין מיר אדער דו אין מיר.

און די פראבלעם איז מוליד אלע מיני פארשידענע עצות, על כל פנים דאס איז, דאס איז, וואס? ניין ניין ס'שטארק. אקעי. גיי נישט אריין. שוין אויך פאליטיק. יענץ זעהטס די ענין אליינס. יא אקעי. די ענין איז זיכער אזוי. די ענין איז זיכער אזוי. עטליסט, עטליסט אין די צוויי מאל, יעצט איז זייער אינטערעסאנט אז איך זאג עס אזוי, איך זאג נאר די מעשה אזוי.

אנדערסטענדינג אוו סאם סארט אוו אחיזה אוו סאם סארט אוו תפיסה וואס דאס איז די קדושה די שכינה די זאכן איז שוין סתם דער סתם גערעדט און די די גוים זאגן אז ס'איז געשעהן ווען נתן איז געקומען און שוין און די סאטמארערס זאגן אז ס'איז געשעהן ווען ווען די צאנזער איז געשטארבן אקעי וואטעווער איינע פון די דריי איינע פון די דריי מאל. איינע פון די איינע פון די דריי מאל איינע פון די דריי מאל מסתמא נאך די חזל זאגן די מדרש ווערי פעימאס מדרש אז ס'געשעהן בשעת אדם הראשון האט געזינדיגט יא משה רבינו האט עס צוריק געברענגט אבער זעהט אויס אז ס'האט געסטאפט ארבעטן יא לובאוויטשער קענען די מדרש אז ס'שטייט טאקע ס'שטייט טאקע אין די מדרש און די מדרש רעדט פון דעם רעדט כפשוטו פון דעם די מדרש איז פשוט גוט.

באט שוין, איך ווייס נישט אויב ס'איז אמת אז זיי האבן יא געהאט שכינה דעמאלטס, איך האב נישט אזויפיל אמונה אין די דאס, אבער. די אידן זענען אויך געווען פרום, דאס איז אמת. דאס איז דאך זיכער אמת אז די אידן, אין א געוויסע וועג, אקעי, ס'איז מער קאמפלאצירט פון דעם, אקעי, לאמיר נישט, לאמיר נישט, לאמיר נישט אריינגיין אין פונקטליך צו פארשטיין אויב ס'דא א מחלוקת, איך ווייס נישט אויב ס'דא אמת'דיגע מחלוקת וועגן דעם, אבער על כל פנים,

אויך אויך אויך. ס'איז דא פארשידענע פארשידענע, מ'האט שוין גערעדט לעצטע וואך שוין, ס'איז דא פארשידענע ריעקשאנס, פארשידענע ריעקשאנס צו די פראבלעם, רייט? פארשידענע זאכן וואס מענטשן טוען, נאכדעם וואס זיי כאפן זיך מיט די פראבלעם. ס'איז דא מענטשן וואס זענען פאר סאם ריזען גאנץ העפי מיט די מצב, איך ווייס נישט פונקטליך פארוואס, אבער זיי האבן נישט אזא פראבלעם. אקעי.

דארף מען נאכמאכן אבער זיי כאפן נישט אז עס איז א פראבלעם, עס איז לכתחילה אזוי, אין אנדערע ווערטער זיי מיינען אז פאר סאם ריזען זיי כאפן נישט אז דאס איז א צרה, איך וויל דאס מסביר זיין קלאר יא, די אלע אידן פון סא דאס אז מען דארף וויינען אויפן חורבן ס'ממש א ריזיגע אפיקורסות, אקעי, עס איז הערעסי, פארוואס? ווייל דו זאגסט אז די רבי איז פעיק, לאמיר זיך פארשטיין, די אידן וואס זיי שטייען אויף בחצות און זיי וויינען אז עס איז נישטא קיין שכינה, עס איז נישטא קיין תורה, עס איז נישטא קיין, נישטא גארנישט. אין אנדערע ווערטער, ער זאגט אז דער רבי וואס שטייט פרייטאג צונאכטס און שאקלט זיך און ער זאגט קידוש, איטס אלל פעיק. ס'איז פעיק. די שכינה איז נישט דארט. איך ווייס נישט וואס קען זיין מער פעיק פון דעם. ניין ניין, דרגות, דרגות איז מפלטו של נבל. יעדע זאך איז דא דרגות. מ'קען נישט אזוי. אדער יא אדער ניין. ניין, איך בין נישט מסכים מיט דרגות. דרגות איז אלוועיס די עקסקיוז.

לייגט מען אריין און מען קען נישט וויסן קיינמאל פון וואס מען רעדט, ס'איז א דרגה, בחינת, ניין ניין, זאג מיר ס'איז יא אדער ס'איז נישט. אקעי, אמת, ס'איז אמת אז בלעק ענד ווייט איז אויך נישט אמת, אבער ס'איז יא אמת, ס'איז בעסער צו, און גראדע מחשבה, אקעי, עולם המחשבה איז זייער בלעק ענד ווייט אין א סערטען סענס אבער איך קען נישט אריין אין דעם. איך וויל דאס זאגן קלאר, אין אנדערע ווערטער, לאמיר עס, אין אנדערע ווערטער דארף מען וויינען אויף די מצב אדער מ'קען זיין העפי? דאס איז דאך נישט א קוועסטשען אוו יעס אר נאו, סאו למעשה, איך האב נישט געהערט, למעשה, עקזעקטלי, למעשה, למעשה די אלע אידן וואס לייגן, וואס גייען אינדערפרי און זיי גייען אין מקווה און זיי טוהן אן די רש"י תפילין נאכדעם טוהן זיי עס אויס טוהן זיי רבינו תם תפילין, זיי גלייבן נישט אז די מקדש איז חרוב געווארן. ווייל ווען די בית המקדש איז חרוב געווארן וואלט נישט געהאט קיין טעם צו לעבן, מען האט נישט געהאט קיין טעם, מען קען זיך מחזק זיין זאגן תורות, אבער מען דארף זיך עטליעסט מחזק זיין, ווייסט אז דער אריז"ל לייגט דאך אזוי אראפ א סדר היום, יא? קודם, דו ווייסט אז די גאנצע סיבה פארוואס מען לייגט תפילין איז ווייל די שכינה קומט יא אביסל ארויף, אזוי שטייט שער הכוונות, רייט? איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, ניין, דו דארפסט פארשטיין אז דא א פראבלעם, ניין האסט פארשטאנען, האסט פארשטאנען. האסט פארשטאנען? האסט פארשטאנען וואס איך זאג? יא? איין מינוט, דו ווייסט וואס איך וויל דיך עפעס זאגן? ס'איז אמאל געווען און דא איז דא א געגנט, איך אלעמאל זאג דעם משל ווייל ס'איז זייער אסאך מאל געזען מיט מיינע אויגן, ס'איז זייער שיין. ס'איז דא דא א געגנט ס'הייסט קראון הייטס, דארט איז דא א שול ס'הייסט סעווען סעווענטי איסטערן פארקוועי, און דארט איז די בית מקדש, אזוי גלייבן די חסידים, אקעי? דארט איז געווען אמאל א, איך האב שוין לעצטע וואך געזאגט א משל אבער איך זאג א אנדערע משל דערפון, אקעי? דארט פלעגט זיין א רבי וואס ער האט אויפגעלעבט די עולם, ס'האט מענטשן וואס זענען געווען, זיי האבן זיך געפילט זייער גוט, אקעי? יעצט, עט סאם דעי הי דייד, איין מינוט, סאם דעי הי דייד, למעשה, מ'קען טוהן בערך, איין מינוט, עקזעקטלי, ס'איז דרגות, ער איז נישט עכט געשטארבן, ס'איז דרגות, דאס עקזעקטלי זאגן זיי, קום אהער, לאמיר, די רעבע'ס מנין גייט נאך אן, איין מינוט, ס'איז נישט משוגע, ס'איז בכלל נישט משוגע, ס'איז בכלל נישט משוגע, ס'איז בכלל נישט משוגע, דו ווייסט וואס, איך האב אסאך מאל, איך האב אסאך מאל גענומען מענטשן צו זעהן דארט ווי די זאך זעהט אויס, מ'זאגט, כ'האב נאר נאך געהערט. נײַן און נײַנציק פראצענט פון וואס געשעט ביי אלע אנדערע רעביס איז דא דא אויכעט. עס פעלט איין קליינע זאך אז די רבי איז נישט דארט. מען קלאפט און מען זינגט און מען שטופט זיך. ס'איז נישט קיין דזשאוק, איטס טרו! כ'מאך נישט קיין דזשאוק, כ'מיין ערנסט. איך מיין ערנסט. איך זאג דיר אז דאס ווען בית שני האט געמאכט א בית מקדש אהן ארון איז די סעים דזשאוק און כאפן נישט וואס גייט דא פאר. ליטערלי, מען מאכט א בית מקדש און די אייבערשטער איז נישט דארט אבער אלעס אנדערש איז דארט. ס'איז דרגות.

און איך בין זייער קלאר אין דעם אז די אונזערע חכמים וואס האבן נישט געווען אזוי העפי מיט די אבילות החורבן אזוי זייער קלאר זייער שטארק ארבעטן מצמצם צו זיין און ווייסן אז מענטש אריין אין היסטאריע ס'איז געווען פארשידענע כיתות אין היסטאריע און מ'האט געמאכט צופיל עסק מיט דעם און געווען זייער נישט העפי מיט זיי אבילי ציון און קראים און אנדערע יא ס'איז דא איינמאל איין איין פרשה וואס איז געווען אזא פרשה און עס איז דא א עכטע ריזען פאר דאס זעלבע זאך מיט אלע תנועות משיחיות דארפסט דאך פארשטיין יא.

זענען מענטשן ברוגז אז א געוויסע ריזען סובקאנשעסלי אדער אמאל זאגן זיי עס אפן איז וועגן דעם ווייל דו זאגסט אז ס'איז נישט גוט אונז אונז טוהן דאך גאנץ גוט סך הכל דארף איך טוהן נאך אפאר מצוות משיח זאל קומען אבער ס'איז למעשה גאנץ גוט איטס נאט לייק איטס נאט עז קרעיזי עז העווינג די ליובאוויטשער רבי קלעפינג ווען הי דאזענט קאם און נאובאדי ריעלייזעס דעט דעטס קרעיזי און עטס איווען מאר קרעיזי דען דעט אקעי די ליובאוויטשער רבי איז געווען א מענטש יא זיכער זיכער זיכער זיכער

זאג מיר לייבאוויטש איז אלע האבן געזאגט ס'איז אפיקורס. האט ער ארויסגעזאגט וואס אלע אידן טראכטן. זיי האבן גאנץ גוט געלעבט אן משיח פאר צוויי טויזנט יאר, ס'קען ווייטער גיין. די חתם סופר, די סאטמאר רבי, די אלע זאכן, די אלל סעי טינגס לייק דיס. ציונות איז דאך דאס, רבונו של עולם. ציונות, איינע פון די סיבות פארוואס ציונות איז א עבירה, ווייל זיי זאגן אז יעצט איז נישט גוט. דאס איז איין ריזען. ס'דא נאך א ריזען. די רבי האט כ'מיין געזאגט אז מ'דארף, אידישקייט דארף שטיין נאך צוויי טויזנט יאר אן משיח אויך.

אקעי וואס ווילסטו יעצט פון די מדריגות? ס'גייט אקעי כ'גיי נישט יעצט אריין. כ'גיי נישט יעצט אריין, כ'האלט דאך אינמיטן א מעשה. ניין ניין ניין ניין ניין. סאו דערפאר איך כ'וויל כ'וויל ארויסברענגען אז ס'דא עכט א פראבלעם און די פראבלעם איז די בניגוד צו צו וואס די ארטאדאקסישע וועלט אלעס טראכט. סאו אפילו זיי כביכול זאגן זיי זענען די ערשטע וואס זאגט אז ס'נישטא קיין נבואה, זענען זיי בעצם כופרים אין ס'נישטא קיין נבואה. וואס זיי האלט כאפען נישט אז זיי זיי שטיפען שוין דו ווייסט וואס ווילסט נאך א משל דו ווייסט אז אין איך וועל דיר זאגען נאך א משל דיס איז האו איט לוקס אקעי אין אין ליבאוויטש אפשר אין סאטמאר אויכעט האב איך געהערט אזא ענין ס'איז געווען א מנהג פון די חתנים צו פארען צום חופה מיט די רבי'ס קאר אקעי די רבי האט געהאט א שיינע קעדילעק און ער פלעגט די גבאי פלעגט עס אויסבארגען צו פארען צום חופה אקעי יום אחד מה קרה מה עשה הקדוש ברוך הוא די קאר איז געשטארבען קאר'ס לעבען איז שוין פארטיג און די קאר די קאר ארבעט נישט.

און מען לייגט ארויפן קאר אויפן טאו טראק און פארט. יא איי דאנט מעיק דיס אפ, יו קענט מעיק דיס סטאף אפ, דאס דארף מען זעהן, ס'איז נישט קיין דזשאוק, איך זאג דאס איז אמת, נאך ס'ליגט ביי איינע פון די גבאים די קאר, און מען קען עס ארדערן מיט א טאו טראק, אקעי? יא יא איי דאנט מעיק דיס אפ, סאמוואן טאלד מי, מעיבי דע גיי מעיד איט אפ, איך ווייס. כ'מאך זיך אז ענק. א שיינע משל. אבער איין מינוט, דאס איז דאך די משל, כ'מוז עס טוען, אקעי? נו. סאו יא, סאו סאו די די אידישקייט פארט נישט, די שכינה קומט נישט, מען מען ברענגט מען מען דאווענט און די אייבערשטער ענטפערט נישט, יא ווייסט אז תפילה וואס וואס איז על פי הלכה יא, א תפילה וואס וואס מען באקומט נישט געענטפערט איז מען נישט יוצא יא? תפילה האס טו איז א טו פארטי ארעינדזשמענט, ס'נישט קיין וואן סיידעד טינג, תפילה מיינט נישט קלאפן אין וואנט. אה יא, על פי הלכה, דו ווייסט אז ס'דא הלכה למשל א גאנצע הלכות תפילה איז געבויט אויף זאכן וואס העלפן אז די אייבערשטער זאל אויסהערן די תפילות בציבור, איך ברענג נישט קיין רמב"ם, זיכער, זיכער, זיכער, די תפילה, דאס רבונו של עולם יעדע זאך האט מען תירוצים אקעי, טראכט איינמאל גלייך.

צען דרייווער פון זיבן ביז צען יעדן אינדערפרי און ס'פארמאכט זיך, שפעטער קען מען קומען פאר מנחה, ס'פארמאכט. אקעי? בקיצור, בקיצור ס'ארבעט נישט, דו ווילסט דאווענען, דו ווילסט דאווענען שחרית, שחרית הייסט איי מין נישט סתם ווערטער אין די וועלט אריין, יא? שחרית מיינט מ'דאווענט פאר די זון זאל ארויפקומען, ס'זאל ארויפקומען, מ'זאגט דאנק, מ'קען נישט, מ'קען נישט שיקן טענקס אז די זון איז ארויף געקומען ווען עס איז שוין לאנג ארויף געקומען. עס גייט נישט. די אייבערשטער נעמט נישט אן די תפלה. עקזעקטלי קאוז גאד נאט. עס מאכט נישט קיין סענס. עס מאכט סענס. די רב זאגט אז איר וואלט קיינמאל נישט געהייסן אייער זון קומען צום טיר ווען איר זענט נישט דארט. עס קען נישט זיין אז משה הייסט דאס טון. אונז זענען דאך אזוי צוריק צוריק הלכות תפילה איז דא אלע זאכן. די בעיסיק אוו תפילה איז אויב איינער אויב די אייבערשטער ענטפערט נישט. אויב ער ענטפערט און זאגט נאו אבער ער דיעלט מיט אברהם אבינו קען מען מעיין זיין אויב עס האט געהאט א דין תפילה. איך מיין גראדע אז עס האט נישט געהאט קיין דין תפילה. מען לערנט נישט תפילה פון אברהם אבינו נאר פון די צווייטע טאג. אבער ער קען זאגן תורות וועגן דעם יא, ווען ווען ער האט זיך געהאנדלט ווען עס איז נישט געלונגען די תפילה הייסט נישט קיין דין תפילה, נאר די צווייטע מאל ווען עס איז געלונגען. ווי לערנט מען אברהם אבינו אל המקום אשר עמד שם, פון די צווייטע טאג פארוואס נישט די ערשטע טאג, דעמאלטס האט דאך געדאווענט, בקאז איט דידנט ווארק, נייע תורה איך האב עס יעצט אויסגעטראכט, שיינע פשט יא, אבער עס איז פשוט אזוי. איך מיין א, איטס א, איטס א, אין בעיסיק איטס אזוי ווי רבי חיים וואלט געזאגט, דאס איז אזוי ווי א חזן וואס ער קען נישט זינגען, אקעי? א תפילה וואס די אייבערשטער, ס'איז דא אסאך פרטים, אבער אן, יא, אבער איך רעד, ער רעדט יעצט נאכאלץ מצדנו, אבער נאך מער, דאס אז די אייבערשטער איז דארט איז אויכעט פארט פון דעם, אז נישט איז זיך, איז אזוי ווי רבי חיים פון די חזן.
ווי קען זיין וואס איר זאגט אמת אז מ'איז, און די חלק פון די תפילה איז תפילה וואס איך האב מיר געוואוסט אז מ'גייט, ס'גייט זיכער נישט מקויים ווערן, שלא עמך ולך

ברכה לבטלה מיינט אז ס'קען זיין א ברכה און עס איז עפעס געגאנגען ראנג. דאס איז דאך די טייטש. פשוט יא יעדער ווייסט דאס. מן הסתם. יא עס איז קלאר אזוי אין הלכה אפילו. כ'על דיר זאגן, כ'על דיר זאגן נאך א ראיה, אגעין, און גלייב מיך נאכאלץ אז דאס איז, אז ס'איז צו וויינען טינקט צו אז ס'איז אפיקורסות. זאל איך דיר ברענגען נאך א ראיה. כ'האב פאר דיך א ראיה, שטעל דיך פאר, אקעי, און דאס איז. עקזעקטלי. שטעל זיך פאר אז אז איך האב אויסגעטראפן א וועג ווי אזוי צו ווערן א נביא, שטעל זיך פאר. ס'איז דאך געווען מענטשן, אסאך מענטשן אין היסטאריע וואס האבן אויסגעטראפן וועגן, סופאוזעטלי. איך האב געטראפן א וועג מען קען יא מאכן השראת השכינה, ס'דא א גוי אין אין הימעלעיעס ערגעץ, וואס ער זאגט אז ער רעדט מיט גאט. עטליסט האט א ספק, יא, ספיקא דאורייתא, איך מיין עפעס, יא, אזוי ווי די, עטליסט אזוי ווי די ראדזינער'ס תכלת, דארף מען גיין, און און ס'דא א פראבלעם, דארט איז נישטא קיין כשר'ע עסן. נו, כ'מיין ס'א, נישט אפילו א עבירה לשמה, איטס לייק, איטס לייק, אוי, כ'דארף טרעפן א בעסערע משל, אקעי, דאס איז דאך נישט אפילו א, מ'דארף נישט אפילו דן זיין, אויב, אויב ס'איז, אויב עני וואלט פארשטאנען, אויב עניוואן וואלט פארשטאנען אז. דאס איז א קאר אן א ענדזשין די גאנצע מעשה. איין מינוט. ס'איז פשוט, ס'איז פשוט אז זיי געבן פון דעם אבער די ארטאדאקסן זענען נישט מסכים מיט דעם. ס'הייסט, אויב ס'איז פשוט אז יעדער איינער וואלט פארשטאנען אז אויב די גאנצע זאך פון אידישקייט איז צו מאכן עפעס קדושה, די האול פוינט אוו עס איז תורה מן השמים, ס'איז נישט קיין תורה פאר הארץ, תורה פאר הארץ איז דא אסאך גוים וואס האבן תורות. די גאנצע זיפ ווער ס'לערנט כסא איז דא א אנדערע איך קען אנקומען א מינוט אויב אויב דאס איז אויב ס'טאקע אזוי שטייט פשטות אין די חומש פשט א פשט התורה איז אזוי לאמיר זאגן אויב דאס איז די אויב דאס איז די סיבה איז פשוט בתכלית הפשטות אז ווייסטו וואס כ'וועל זאגן לעטס גא בעק טו מיי עקזעמפל ס'איז דא א איסור צו מאכן א בית מקדש חוץ למקומו זאל דער איסור גיין אין דרערד ביסט משוגע מ'גייט נישט האבן קיין אייבערשטער מ'גייט כ'זאל מיך זיין אויף עפעס א איסור? אזוי ארבעט עס? אין אלעקסאנדריע האבן זיי טאקע אזוי געהאלטן? איף דער וואז א שכינה אין די בית המקדש איך ווייס נישט לעטס סעי מעיבי דער וואזענט באט לעטס איף דער איז א שכינה באט דעטס נאט א ראיה קען זיין זיי האבן עס געהאלטן אויך אונז דארפן נאר טוהן אויב מ'קען יא עסומינג דעט יו קאוד אפשר קען מען נישט וועגן דעם איז די סיבה פארוואס מ'טוט עס נישט אבער שטעל דיך פאר איך בין נאר מזיז מ'האט דאך געדארפט עטליסט זיין פשוט ס'זאל נישט זיין קיין שום ספק שבעולם אז דאס איז גובר אויף כל התורה כולה ס'איז פשוט. קומט דער בריסקער רב און ער זאגט, ניין, אליהו הנביא קומט נישט ערב שבת, ווייל מ'וועט נישט מאכן קיין הכנות פון שבת, פרעגט דער בריסקער רב, משיח וועט קומען, איז דאך פיקוח נפש, כ'מיין, קיין שאלה, פון דעם לערנט מען אז איין טשולענט וועט פעלן שבת לוינט זיך נישט משיח זאל קומען, כך אמר הבריסקער רב, יא, די תורה איז א ליטווישע תורה פאר עקסעלענס, יא, דאס איז זיך. תכלית האפיקורסות, איך מיין נישט לויט, יא, לויט איינער איז תכלית האמונה, לויט א צווייטער איז תכלית האפיקורסות, דאזענט מעיק עני סענס, ביי די וועי די גמרא מיינט פונקט פארקערט, איך ווייס, דו קענסט די גמרא, יא? קודם כל ס'איז נישט פשט, איך דארף דאך מפריך זיין זיין פשט יעצט אויב עס האט דערמאנט, ענק מענטשן מיינען אז ער האט א גוטע טענה, שטותים וואס די גמרא מיינט איז דאך א פשוטע זאך, פארוואס קומט משיח? צו העלפן אידן, דאס שטערט אידן. דו זאגסט די זעלבע זאך ווי רבי חיים בעיסיקלי. ניין, איך זאג פונקט פארקערט, ער זאגט, משיח קומט כדי מ'זאל ברענגען. ניין, רבונו של עולם. וואט איים טרייענג טו סעי איז סאמטינג עלס, און איך גיי צוריק צו עפעס וואס איך האב פריער געזאגט אפשר ס'איז אויס, אבער. יא, וואס ער זאגט אז אונז דארפן די מצוות, מ'קען נישט, משיח קען נישט מבטל זיין קיין איין מצוה. כ'פארשטיי, דאס איז א תירוץ אויף די קשיא? כ'פארשטיי נישט. א סיריעס תירוץ? פיקוח נפש, נישט קיין פיקוח נפש? כ'פארשטיי נישט.

נאר די תירוץ איז פשוט, די תירוץ איז פשוט, די מימרא קומט ברענגט ארויס, איי מין די מימרא מיינט ארויסצוברענגען עפעס אנדערש, ענק ווילן וויסן סתם פשט אין די מימרא, עס מיינט עפעס מיינט, די מימרא מיינט ארויסברענגען אינגאנצן עפעס אנדערש, די מימרא מיינט ארויסברענגען אז פארקערט, אביסל פארגעטן וואס כ'האב געזאגט פריער, ס'דא אזעלכע מענטשן בעלי מוסר וואס האלטן אז משיח איז א רשע, אקעי? דא אזעלכע דרשות, וואס ס'וועט זיין ווען משיח וועט קומען, וועסטו זיך פארשעמען, מען וועט זיך פארשטעקן אין דרערד, ס'הייסט משיח איז די גרעסטע טעראריסט וואס איז אמאל געווען, יא? יא, יא, טרעפן די צוויי עכטע אידן, אלע אנדערע, דאס.

עד כדי כך אז אפילו צו שטערן דיין קוגל וויל נישט משיח, אקעי איז אזא גוטער ער קען ער וועט ווארטן פאר דיין קוגל פונקטליך וויאזוי צו אויסשטעלן אפשר דו זאמבריך נעמסטו יא אקעי מ'האט דאך נישט קיין שאלה עד כדי כך וויל ער נישט שטערן דיין ער גייט נישט אפילו שטערן דיין טשולענט הבטח לישראל אז ער קומט נישט דו האלטסט אינמיטן לייגן די טשולענט אויפן בלעך בסדר. קומען שפעטער. דאס זאגט דאס איז די פשוטע פשט. אקעי דאס זאגט ער זאגט ער דאס, איך מסכים. ס'איז זייער גוט. נאך דעם ניין, איך מיין אז צו זאגן אז דו נאט טעיקן, דער עולם נעמט נישט ערענסט דאס, און איך מיין אז די ריזען איז, די ריזען איז אזוי ווי ענק זענען מסכים צו מיין קשיא, איך ווייס נישט. ס'דא אזא איידיעל מענטש דא וואס איז נישט מסכים די קשיא, זאגט ער ס'הייסט ס'דא א בחינה ס'דא א מדריגה, תירוצים. איין מינוט.

פארוואס נישט? דער אריז"ל האט געזאגט תיקון חצות. יא אבער ער האט יעצט געמיינט ערנסט, ער האט נישט געמיינט צו מאכן נאך א בחינה. ער האט אמת'דיג געוואלט אז עס זאל סאלוון די פראבלעם, נישט סתם מען גייט זיין העפי מיט דעם אז פון פאר פיר הונדערט יאר זאגט מען תיקון חצות און נאך בחינות. איז דזשאסט די אפעזיט, דיס איז אלל טרייאינג טו געט עט די פראבלעם, אוודאי די אלע תורות, סארי קודם כל פאר די ריד, כ'זעה נישט אבער אבער ער טרייט דאך יא צו ברענגען די משיח, ער איז נישט העפי מיט דעם, ער זאגט נישט אז ס'איז גאנץ גוט אז מ'לייגט תפילין און ס'איז א בחינת משיח. ניין, האנעסטלי איי דאנט טינק סא, אקעי כ'גיי נישט אריין, דו ווילסט לערנען דאס לערנען יהודה ליבס' תורות, וועסטו זעהן אז די אריז"ל געווען, וואז א ביג פעיליר, די אריז"ל'ס האול פראדזשעקט איז א פעיליר, ווייל משיח איז נישט געקומען, און רבי חיים וויטאל, נישט צום סוף, ווייל דאס איז א וועיסט אוו טיים צו מאכן עפעס א נצח ד'הוד ד'יסוד ד'הוד פיר טויזנט מאל, דאס איז נישט די פיוטער מאכט ליצנות אפילו ווען ס'איז אמת איז א וועיסט אוו טיים.

וואס וואס זאגן זיי? אז די תורה איז נישט געמאכט צו ברענגען די שכינה אויף די וועלט, ווער רעדט איינגערעדט וואו שטייט אזא זאך, ס'איז א חסידישע פשט. מ'דארף טון וואס עס שטייט, נישט נאר מ'דארף טון וואס עס שטייט, כאפט נישט, נאך א וועג פון מס, ס'איז נאך א נאך א וועג פון נאך א וועג פון נאך א וועג פון מסביר זיין אז אז אז עס איז קיינמאל נישט געווען גארנישט, און פארקערט עס איז שלעכט אז עס זאל זיין, עס איז אזא סאור גרעיפס מהלך, יא, איך האב נישט אז איך פיל נישט קיין, וועיט קענסט די מעשה פון די פון די גלח פון די רבנים יא, אזא סארט מעשה יא, קיינער ווייסט אויך נישט, יא עקזעקטלי אזוי ווי איך ווייס נישט קיינער ווייסט נישט אויך נישט, שיין, און נישט נאר דעם נאר עס איז שלעכט צו וויסן ווייל איך ווייס נישט פארוואס, תורת לאקשן, קיצור דאס זענען אלע אלע וועגן, די וועג גייט גייט גאנץ גוט אן, און צד השווה פון די אלע וועגן.

איך ווייס נישט. אדער איז עס יא אדער איז עס נישט. איך ווייס נישט וואס צו זאגן. די אלע זאכן, יו האוו טו אנדערסטענד סאמטינג. די אל דיז תורות פון אביסל מער און אביסל ווייניגער מאכן נאר סענס נאכדעם וואס דא א וואס איז דא קדושה אויף די וועלט. נאכדעם וואס איז דא שכינה אויף די וועלט. דעמאלטס קען מען זיך מסכים. פונקט פארקערט. איך בין מסכים אז ווען ס'איז דא, עס קען זיין אז ס'איז דא א קודש הקדשים און די קודש און די חצר. ס'איז דא אסאך. דאס אלעס מאכט סענס נאכדעם וואס דו פארשטייסט די עצם גופו של ענין. דו ווייסט, דו קענסט זיך, יעצט גיי איך צו, דא וואלט איך געוואלט אנקומען. רבונו של עולם, איך האלט זיך נאר ביי די ערשטע ווארט. אין אנדערע ווערטער, איינער פון די גרינגע וועג פון זעהן, וואס? דיקער פוינט. איינער פון די גרינגע וועג פון זעהן, מען קען לערנען אן טשולענט דאס איז דאן נאך בעסער. איינער פון די גרינגע וועג פון זעהן אז דא איז דא א פראבלעם, איז אז ווען איך פרעג דיך. אין אנדערע ווערטער ווייל טוהן, דאך דא א נקודה, מען דארף טראכטן אויב דאס איז די פשט פון דעם, אדער אפשר איז דא א אנדערע פשט. אבער טוהן קען יעדער איינער טוהן, און זאגן קען יעדער איינער זאגן. יא? צוויי זאכן, בפיך ובלבבך לעשותו, יא? טוהן טוען און זאגן לבבך נישט אבער וואטעווער בפה בעשיה קאסט נישט קיין געלט געזאגט דאס קען יעדער איינער טון און לייגן תפילין איז גאנץ גרינג נישט ס'איז נישט אמת'דיג גרינג ווייל עפטער סאם פוינט יו פארגעט איט און יו דו איט אין טאטלי דיפרענט וועי באט לעטס עסום באט יא ווייל למשל די תפילין וואס אונז לייגן איז זיכער נישט מקיים די והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך רייט. ווייל ווייל ס'דאך נישט מעגליך דאס, יא, עס איז דאך געמאכט צו זיין, ס'דא א משל, א נמשל פון דעם, יא, אקעי, איך ווייס נישט פארוואס, ס'דא א נמשל פון דעם, יא, דער רשב"ם זאגט אז ס'מיינט אייביג, יא, און יעדער איינער איז מסכים על פי הלכה אז בעצם דארף מען גיין תפילין אייביג, יא, די תפילין וואס דו גייסט איטס נאט פאסיבל טו ווער אלוועיס, נישט פשט אז דו גייסט עס נישט ווייל דו ביסט נישט גענוג פרום, האסט מורא פון גוף נקי, ס'נישט מעגליך, טריי עס צו גיין, אפילו ביים דאווענען קען מען עס נישט גיין, רבונו של עולם.

ס'איז צו גרויס, מ'לייגט עס די ראנג וועג, מ'מאכט צופיל קניפן, כ'ווייס נישט וואס מ'טוט ראנג, אזוי ווי ער זאגט מ'קען פרעגן היסטאריש, די מענטשן וואס פלעגן עס גיין א גאנצן טאג פלעגט עס זיין טאקע אנדערש, ס'איז זיכער אז די מעשה איז אויך גערואונט, אין אדער ווארדס דאס איז אווערעדי ניו מעשה, ס'איז לאו דווקא באט פארקערט, ס'איז מאכט שווער, און כ'ווייס וואס מ'מאכט יראת שמים, ווייל מ'האט דאך עפעס אויפן קאפ, יא על פי הלכה, ס'איז א חומרא על פי הלכה, אקעי יא, יעצט. און ממילא וואס? בקיצור, טוהן און זאגן קען יעדער, נישט נאר, און זאגן קען מען דאך אויכעט, און זאל די מעשה זאגן, איין מעלה האבן אידן געהאט פאר א לאנגע צייט האבן נישט געזאגט קיין ליגנט, ס'האט געסטאפט די מעלה לעצטנס, ליידער, יא, יא, ווייל דאס ווען איך האב געזאגט פון די צוויי צייטן, איך וויל דיר זאגן דאס, ווען, בהשערה, אבער ווען זאגסט די צוויי צייטן, ס'איז געווען איינמאל די שכינה איז אוועקגעגאנגען ווען ווען ס'איז חרוב געווארן די ערשט ווען נבוכדנצר האט חרוב געמאכט די בית המקדש, צווייטע מאל די שכינה חרוב געמאכט, איז שכינה אוועקגעגאנגען ווען קופערניקוס האט געזאגט אז די וועלט דרייט זיך שוין ארום די זון. און איין זאך וואס האט זיך געטוישט אין די צוויי צייטן איז אבער די צווייטע האבן עס אנגעהויבן צו זאגן ליגנט און די ערשטע נישט. ווייל אונזערע חכמים, איין מינוט. איך וויל דיך עפעס זאגן. איין מינוט. ווייל ווען די עפעס א די היינטיגע אידן וואלטן געווען ביים ביים בית המקדש וואלטן זיי קיינמאל נישט געזאגט נסתלקה ש בטלה נבואה. ס'איז דא בחינה פון נבואה, מ'דארף גלייבן אז ס'איז כאילו נבואה, און יפתח בדורו כשמואל בדורו, אין די בית מקדש ס'איז דאך דא א שכינה, דו ווייסט עד כדי כך די אריזל דאזענט בעליוו דעט דער וואז נאו שכינה אין בית שני, ס'איז נאר נישט געווען די הארות הראשונות, שטייט אין אריזל, דאס איז די לויקע, איין מינוט, דאס איז די לויקע, איין מינוט, ווייל די יוצא מן הכלל, באופן כללי אין בית שני זאגט מען ס'איז נישטא קיין שכינה, קומט די אריזל ער קען דאס נישט גלייבן, עפעס איז געווען, איז נישט געווען, איז נאר געווען אזוי הויך, נישט אזוי הויך. דאס איז א פראבלעם פון די מענטשן וואס זייט ס'איז געקומען קופערניקוס האבן נישט געקענט זאגן די אמת. מעיבי פאר גוד ריזענס, כ'ווייס נישט, אפשר איז עס עבירה לשמה. אבער. איין מינוט, הער אויף מ'ברענגט די, דו ליינסט שוין די גמרא? ניין, די גמרא איז זייער קלאר אז נבואה דאזענט ווארק, דאזענט ווארק, איז נאט רעלייעבל, טאטעלי נאט רעלייעבל, בת קול איז, מיר גלייבן עס נישט. הער אויף.

דאס איז איין וויכטיג איין גוטע זאך וואס מען קען זיך לערנען אז מ'איז נישט לא כיזבו בו יא און קען די גמרא יא און דו כאפסט ווי ווי וויפול מאל די אלע בעלי מחשבה איינער אויב איך אזוי ווי איך האב געזאגט אז א גוטע דוגמא פון די חילוק פון א פון זייער פון מיט זיי מיט זיי איז וויאזוי זיי קוקן אן די ברויט א גרויסע גוטע דוגמא פון די שאק פון א פאלשע איך האף עס איז שוין פאלש אבער די די א גוטע דוגמא פון די שקר פון די היינטיגע שיט דרכי המחשבה מיט די אמאליגע דרכי מחשבה איז וויאזוי מען לערנט די גמרא אין יומא יא די גמרא זאגט אז די ירמיה מיט מיט וויאזוי הייסט ער יא. וועמען נאך? האבן זיי נישט געזאגט, האבן זיי נישט געזאגט הגדול, איינער האט נישט געזאגט הגדול, איינער האט נישט געזאגט הגיבור, פארוואס? האט ער געזאגט די אייבערשטער איז נישט גרויס, איך גיי איך גיי זאגן א ליגנט, איך גיי זיך שטעלן שמונה עשרה און זאגן א ליגנט, גרויסע גאט, גרויסע גאט מיט זיין בית מקדש דארט אין דער ערד, גרויסע גאט. ביז ס'איז געקומען אנשי כנסת הגדולה און זיי האבן געטראפן א וועג, מען מאכט עפעס א עצה, געטראפן א עצה, אבער פאר דעם, פאר מען האט געטראפן, פאר מען האט געטראפן די עצה, האט מען נישט געזאגט פארוואס, פרעגט די גמרא פון סוף, זאגט די אייבערשטער שטייט א פסוק, זאגסט עס נישט, זיי האבן געוואוסט אז די אייבערשטער איז צוויי לשונות, די זיי האבן, יודעים שהקדוש ברוך הוא אמיתי לפיכך לא כיזבו בו, אין די ירושלמי שטייט לא החניפו לו, זיי האבן נישט גע'חנפ'עט די אייבערשטער, יא? קומטס לערנען יעדע איינצעלע פון די היינטיגע די בעל הלשם האט א גאנצע הסבר אויף די גמרא, ס'נישט קען נישט זיין כפשוטו, ס'קען נישט זיין אז זיי האבן געהעריג אויסגעלאזט אויסגעשניטן א שטיקל סידור ווייל זיי האבן, דאס דידענט מעיק סענס טו דעם.

שחר קען די וגם נ גם די, הא? סאו, על כל פנים, כ'ווייס נישט, גייטס אהיים און טראכטס וועגן דעם, אז ס'דא א גרא עכטע פראבלעם דא, און אה, און די נקודה איז, סאו טוהן קען מען און זאגן קען מען אויכעט, אבער טראכטן, גליי, גלייבן, און דאס איז וואס דוד מיינט דברים שבלב, און טרא, און גלייבן קען מען אויכעט, ווייל גלייבן מיינט אויך נאר זאגן, רייט? אבער טראכטן, דעטס וואט טראכטן איז די טעסט. זיי מיך מסביר, נו וואס מיינט עס? אז דו קענסט זיך נישט מסביר זיין, אדער דו קענסט זיך מסביר זיין נאר בעיסד אן פענטעסיס דעט נאבאדי קאוד נאו איף דער טרו, אויף א מדריגה אין עפעס א היכל אין עפעס א עולם האט די תפילה געארבעט. סאו, זאג מיך א הגדרה פון תפילה. תפילה מיינט מ'בעט די אייבערשטען ער ענטפערט? ניין, האסט א אנדערע הגדרה? אקעי, וואס איז עס? כ'וויל הערן. כ'קען זאגן אז ס'איז דא, ביי די וועי ס'איז דא, כ'זאג נישט אז ס'איז נישט דא.

בעצם הועווער ראוט איט דזשאסט ראוט איט ראוט די ראנג ווארדס איך בין מסכים מיט דיך נאר דארפסט זיין קלאר עס איז צו שרייבן א סידור פון אין אין פירושו שירפא השם אותי אלא שהשם יכול לרפאות אם הוא רוצה וכנראה אינו רוצה איך בין מסכים דאס איז נישט דער ערשטער וואס זאגט די פשט אבער דער וואס זאגט די פשט דער וואס זאגט די פשט ער האט עס געזאגט קלאר. ענדזש זאגט, ס'מיינט אלע זאכן מ'דארף גלייבן אסאך זאכן. אויב ס'איז א פשט איז, יא, אבער דעטס סתם אבי גערעדט. כ'מיין צו זאגן, איך קען, כ'בין מסכים, אבער, אבער, אבער עס איז, אויב ס'געשעט אדער ס'געשעט נישט. כ'ווייס נישט וואס איז דיין מהלך. כ'ווייס נישט, כ'האב נישט קיין מהלך. אקעי, עווענטשעלי געשעט עס, דעמאלטס געשעט עס. נאכאמאל, זאל, מ'דארף בעטן דריי מאל. אקעי. יא, דאס איז נישט אמת. ס'איז פלעין נישט אמת. ס'שטייט צו כמה תפילות גייען לאיבוד. טורפין לו תפלתו בפניו, שטייט אין די גמרא, כ'ווייס נישט, די גמרא דרש'נט א פסוק, טורף נפשו באפו. שתם תפלתי, ירמי' הנביא האט נישט געוואוסט די אלע תורות, האט ער געשריגן גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי, איז אים נישט איינגעפאלן צו זאגן אז מ'טאר נישט דאס זאגן. הכי נמי. ס'איז נישט קיין דין תפילה. נאכאמאל. דאס איז, דאס איז, דאס איז געענטפערט, דאס איז גראדע א גוטע, א זאך וואס מאכט סענס, ווער זאגט? האסט אים געפרעגט?